אל המקום אשר יבחר ה', אל הכהן ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. אזוי ווי ס'לערנען די פשטנים. מ'זעהט אין די פרשה, הגם ס'איז א חלק פון די אופן כללי פון די מצוות פון משנה תורה, פרשת שופטים במיוחד, איז קאנצענטרירט אלע הלכות שופטים, מ'קען רופן מער בהרחבה, נישט נאר שופטים, דאס הייסט דזשאדזשעס, דיינים, אפשר קען מען זאגן רבנים וואס פסק'נען די הלכה, שוטרים וואס פירן אויס די הלכה, און מאכן זיכער מ'איז כופה אויף די פסקים פון די שופטים, נאר אויך אלע אנדערע סארט לידערשיפ וואס ס'דארף זיין ביי אידן, ס'דא א רמז, א סימן צו געדענקען די פיר סארטן לידערס, פיר סארטן הנהגה וואס ווערט דערמאנט אין די פרשה, די רמז איז משכן, ראשי תיבות משכן, ראשי תיבות מלך, שופט, כהן, און נביא, נאך א זאך וואס מ'האט נאכנישט דערמאנט, שטייט די גאנצע פרשה פון א נביא, נביא, מקרבך מאחיך כמוני אקים לך, אזוי האט משה רבינו צוגעזאגט, אליו תשמעון, און ס'דא די אלע הלכות פון א נביא, און דאס זענען די פיר סארטן, פיר, מ'קען זאגן פיר מאדעלס, פון לידערשיפ וואס ס'דארף זיין ביי אידן. מלך שופט כהן נביא און ס'איז זייער וויכטיג מען דארף לערנען סיי על פי פשט פארשטיין וואס עס שטייט אין די פסוק און סיי אמת'דיג אויף על פי סוד וואס מיינט ביי אונז אלעמאל לערנען הלכה למעשה עומד זיין אויף די שרשי הדברים און זען וויאזוי ס'איז נוגע וויאזוי ס'איז הלכה למעשה פאר אונז. פשט יעדע איינע פון די פיר סארט הנהגה האט אנדערע הגבלות סאיז זייער וויכטיג צו קוקען אין די חומש וועט מען זעהן און די עיקר זייער זייער וויכטיג צו זעהן די עיקר זאך וואס די חומש זאגט סדא צוויי מ'קען זאגן סדא צוויי נקודות אין יעדע איינע פון די חלקי ההנהגה יא ס'הייסט מ'דארף האבען א שופט דאס איז איין מצוה דאס איז אבער די ווייניגסטע פלאץ געט אוועק די חומש פאר די מצוה פון מאכן א שופט מאכן א שוטר אקעי ס'שטייט אין איין ווארט תיתן לך בכל שעריך גמרא און די הלכה וועלן שוין לערנען פונקטליך וויפיל מען דארף פאר יעדע שטאט פאר יעדע שבט א בית דין גדול א בית דין א סנהדרין קטנה און אזוי ווייטער אבער דאס איז נישט די עיקר וואס עס זאגט די עיקר וואס די פסוק זאגט איז צו געבן לימיטס פאר די שופט, אז ס'איז דא א שופט, און דאס דארף ער וויסן, און באמת די מצוה איז בעיקר פאר די שופט, נאר אויך פאר די אידן וואס זענען ממנה די שופט, אז זיי זאלן ממנה זיין אזא סארט שופט וואס ער גייט קענען, וואס מ'קען זיך געטרויען מיט אים, יא, אז ער קען מקיים זיין דאס וואס עס שטייט די אזהרות, די מצוות השופט, וואס דאס זענען, לא תטה משפט, לא תכיר פנים, לא תקח שוחד, די וויכטיגסטע זאכן פון א שופט, אז ס'זאל גיין ערליך, ער זאל נישט גיין מיט קיין בייעס, זאל נישט מכיר זיין פנים, נישט פסק'נען פאר די חשוב'ער אזוי, פאר א גביר אזוי, פאר ארעמאן אזוי, און אזוי ווייטער. איז דאס איז די עיקר, די עיקר תנאים, די עיקר הגבלות פון א שופט איז, עס איז פשוט, א שופט ער דארף זיין ארנטליך, ער זאל נישט נאכגיין נאך פארשידענע סארט שוחד וואס ס'קען זיין, ס'דא שוחד בלב, ס'דא שוחד בממון, ס'דא שוחד פון סתם א אדם חשוב לא תכיר פנים, און אזוי ווייטער. און די וויכטיגע זאך וואס מיר לערנען דא, די וויכטיגע זאך איז אז מ'איז ממנה א שופט, די מצוה קען מען זאגן פון היינט ביז מארגן, פאר דעם איז דא א עקסטערע חיוב, ס'שטייט נישט בפירוש דא, ס'שטייט אין די מדרשי חכמים, אבער מען קען עס פארשטיין, אז וויאזוי וויאזוי טרעפט מען אז די שופטים זאלן זיין לא תטה משפט, אזוי ווי די חכמים דרש'נען עס פון צדק צדק תרדוף, הלך אחר בית דין יפה, אז א איד האט א חיוב צו זוכן די בית דין, אדער מ'איז ממנה די בית דין אין שטאט צו זוכן דעם רב, וואס ער איז אזא סארט מענטש וואס עטליסט ווען מ'וועט אים זאגן לא תטה משפט, וועט זיין צו וועם צו רעדן, וועט מען קענען זיך געטרויען. אבער בעצם דאס איז א לימיט אויף די שופט, מ'קען זאגן ביסט טאקע א שופט, אבער ביסט נישט קיין שופט צו קענען טון וואס דו ווילסט, ביסט א שופט צו גיין צדק צדק תרדוף און בתנאי אז לא תטה משפט, אויב יא איז עס שוין גארנישט ווערט, איז יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, ווי גרויס א חכם דו העסט זיין, ווי גערעכט דו העסט זיין, ווי גרויס א צדיק דו העסט זיין, העט נישט העלפן אויב דו העסט נעמען שוחד, דאס איז די הגבלה פון. א שופט. אויב מען גייט ווייטער, כ'וועל שפעטער אפשר זען צו מען קען לערנען פון יעדע זאך פון דעם, אבער עטליסט מען זאל האבן ארויס פון באופן באופן כללי די זאך. אויב מען גייט ווייטער איז דא נאך א וויכטיגע הגבלה פון א שופט, אויך נאר האלבוועגס קלאר, אבער אז מ'לערנט די פרשה פון זקן ממרא, כי יפלא ממך דבר למשפט, ס'הייסט אז. הגם דו ביסט א שופט, דארפסטו דיך נאך צושטעלן צו די ראש השופטים, צו די סנהדריה גדולה, צו די בית דין הגדול, אויב איינער זאגט קעגן, איז ער חייב מיתה, א זקן ממרא והאיש אשר יעשה בזדון, ווייל דאס איז א גרויסע עוולה, און דאס איז א חלק, מ'קען זאגן די חלק פון די עיקר הגבלות אויף א שופט איז, הגם, הגם דו דארפסט טון לויט ווי דו פארשטייסט. הגם א שופט דארף לערנען די תורה, דארף טון לויט ווי זיין שכל זאגט אים אז ס'איז ריכטיג, מיינט נישט אז ער האט א רעכט צו גיין קעגן די צענטראלע שופט, וואס אזוי ווי די ראשונים לערנען, ס'איז די אחדות פון אלע אידן, דאס אז אלע אידן זאלן תורה אחת יהיה לכם, חוקה אחת, זאל זיין איין תורה, איז וויכטיגער פון זיין גערעכט. דאס איז נישט שוחד, אבער ס'איז א אנדערע דין, ס'איז א זייער וויכטיגע הגבלה, מ'דארף גיין לויט די כהנים והלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, און אזוי ווי רשי זאגט, נישט אפילו זאגן ס'איז געווען אמאל א אנדערע שופט וואס האט געהאלטן אנדערש, ס'איז אלץ זייער פיין און וואויל, אבער היינט לעבן אונז היינט, אין לך אלא שופט שבימיך, אבער וואס דאס מיינט איז דאס איז א נייע זאך, דאס איז א זייער א וויכטיגע הגבלה אויף די ענין פון א שופט, הגם ער איז נישט קיין לוקח שוחד, ער טוט נישט קיין שום בייעס, ער זאגט פשוט די אמת, עם כל זה דארף מען זיך רעכענען מיט דעם וואס דו וואוינסט צווישן מענטשן איז דא נאך שבטים וואס טאמער קענען זיי בעסער און ס'פאר זיי זאגט ער המקום אשר יבחר השם טייטש אז ס'איז דא א געוויסע השגחה א געוויסע כללית'דיגע השגחה פרטית אז וואס דער בית דין הגדול פון אלע אידן זאגט דאס דארף מען גלייבן אז דאס איז די אייבערשטער אויסדערוועלט און מ'קען נישט גיין קעגן דעם מחייב מיתה אז מ'גייט קעגן דעם. דאס הייסט אז די אחדות, די גלייכקייט פון אלע אידן איז גובר אביסל אויף די ערך פון פון די אמת, פון די אמת'דיגע פשט פון די תורה. דאס איז צוויי וויכטיגע הגבלות אויף די ענין פון א שופט. און דאס איז הלכות שופטים. חוץ פון דאס א שופט, איז דא נייע הלכה, נייע זאך וואס הייסט א מלך. כי תבוא אל הארץ ואמרת אשימה עלי מלך. און שוין איז דא געוויסע קריטיק אויף דעם מלך, צו ידיעה אז א מלך איז נישט קיין פשוטע זאך, אין אנדערע ווערטער, שופט, דאס איז פארשטייט מען יעדער איינער, דאס איז די ערשטע זאך, דאס איז לכל הדעות אפילו אין חוץ לארץ, בכל שעריך, רש"י ברענגט, די גמרא זאגט אפילו אין חוץ לארץ איז דא א חיוב אז יעדע שטאט זאל האבן א שופט, א שטאט אן א שופט איז אפילו בני נח דארפן א חיוב צו מאכן שופטים. דאס איז חק ולא יעבור. נאכדעם איז דא א נייע מצוה, מצוה למנות להם מלך, שום תשים עליך מלך, די מצוה איז שוין נישט אזוי פשוט, ס'גייט מיט א הקדמה, אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותי, ס'הייסט די עצם מעמד פון א מלך, דאס אז א איד האט א מלך, א מלך איז נישט די זעלבע זאך ווי א שופט, ס'איז בכלל נישט די זעלבע דזשאב, האט א אנדערע דזשאב, וואס איז די דזשאב פון א מלך? מען זעט אין ספר שמואל, מען זעט אביסל דא, מלך פירט פירט די עולם מער מער בגשמיות, ער ברענגט די מלחמות, דער רמב"ם זאגט די לשון ער איז מקבץ כל העם ומנהיגם, ער איז דער ראש, ער איז דער פיגורהעד פון די עולם, מען קוקט ארויף צו אים, ער איז אזוי ווי דער דמות, מען פרעגט ווער רעפרעזענטירט די אידישע פאלק, ווער רעפרעזענטירט אונזער חברה, ער רעפרעזענטירט אונז, ער איז אונזער מלך, ער איז אונזער דמות, ער איז אונזער צענטראלער פיגור וואס ארום אים קומט מען זיך צוזאם, ער איז, רמב"ם זאגט ליבו לב כל העם. און ער פירט אונזער מלחמות, ער מאכט די פאליטיק, ער פירט, ער איז אויך, פארשטייט זיך ער דארף, ער דארף מאכן זיכער אז די אידישקייט זאל ארבעטן, די תורה זאל ארבעטן, דארף מען ממנה זיין שופטים, די מלך האט אויך די כח, א גרויסע פארט פון די שוטרים אפשר האט צו טון מיט די מלך, אבער על כל פנים, א מלך דאס איז א מלך, א מלך ככל הגוים, קוק ארום אלע גוים האבן א מלך, אזוי ווי מען זעט אין ספר שמואל, זיי ווילן האבן אויך א מלך, אשר יצא לפנינו ואשר ילחם מלחמתינו, און אזוי ווייטער. איז דער מלך, וויבאלד אז א גרויסער חלק פון וואס דער מלך טוט, איז נישט נאר וואס ער טוט, ער פסק'נט נישט קיין שאלות, ער פירט טאקע מלחמות, אבער ער פסק'נט נישט קיין שאלות, ער איז נישט דער וואס בעצם אפילו די מלחמות, אויף וויפיל א מלחמה איז א הלכה'דיגע שאלה, שטייט אין די הלכה, א מלך דארף פרעגן די סנהדרין צי מען קען גיין אין מלחמה, ס'הייסט בעצם פסק'נען אפילו צי מען קען גיין אין מלחמה, באלאנגט נישט צו דעם מלך, דאס באלאנגט צו די שופט, אפשר צו די כהן, וואס איז אויך א שופט, דאס באלאנגט צו די חכמים. אבער איין וויכטיגע זאך פון די מלך, א מלך מיט זיין אייגענע דמות, מיט זיין, מיט וואס ער איז, רעפרעזענטירט ער די אידן און ער פירט אונז, און מען קוקט ארויף, מען זאגט ער איז די מלך ישראל, אזוי ווי מען זעט אין תנך כסדר, אז בזמן וואס די מלך איז געווען א גוטע מלך, געווען עובד השם, נישט קיין עובד עבודה זרה, איז די גאנצע עולם מיטגעגאנגען מיט דעם, איז די עולם געווען עובדי השם, די רגע וואס די מלך איז שלעכט, מיטאמאל איז די גאנצע עולם שלעכט, וויאזוי ארבעט דאס, וואס איז פשט, ווייל ער רעפרעזענטירט, חוץ פון ער האט די כח, ער קען, ער קען מאכן אז. צו פארמאכן די בית מדרש, פארמאכן די בית המקדש, אז מען זעט, מאכן, געבן מער געלט פאר די עבודה זרה און אזוי ווייטער. אבער אויך ער רעפרעזענטירט, ער איז די פירער, מען קען אים רופן, הגם ער איז נישט ממש די מנהיג רוחני, אבער ער איז די מנהיג בפועל מיט זיין פערזענליכקייט רעפרעזענטירט ער און פירט ער די גאנצע פאלק. און פאר דעם, וואס זענען די עיקר הגבלות אויף א מלך? אויף א מלך אויך דא זייער גרויסע הגבלות, רק וואס מאכן א מלך? זאגט די תורה זייער גוט, מאך א מלך, רק וואס? צוויי זאכן, די ערשטע זאך לא תוכל לתת עליך איש נכרי, זייער א וויכטיגע הגבלה, נעם נישט קיין, מען זאגט א מלך, ער דארף דאך זיין א גוטע מענעדזשער, זיין א גוטע סי אי או, דארף קענען פירן מלחמות, דארף מען גיין זוכן, וואס איז א חילוק א איד, א גוי, א אדומי, א מצרי, נעמען אריין איינער וואס ער זאל זיין אונזער פירער, די תורה ניין ניין ס'גייט נישט אזוי, לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא, א מלך, און דאס איז באמת דער שורש פון אלע הגבלות שפעטער, מלך וויפיל ער איז גרעסער פון דיר, ער גייט זיין דער וואס שטייט אין שפיץ, פיראמיד, יא, ער איז דער וואס פירט אלעס, ער דארף זיין אחיך. דאס הייסט, נישט איינער וואס אמאל ס'האט זיך געמאכט, און דער רמב"ם זאגט, און מ'קען זען און פון די מלכי אדום, וואס האבן זיך שוין געפירט אנדערש, אמאל אסאך מאל מאכט זיך א מלך איז זיך סעפרעט פון די פאלק, ער האט זיך אן אייגענע משפחת המלוכה, און וואס דארף ער בכלל זיין פון אחיך, וואס דארף ער בכלל זיין פון אונזער, מ'קען טרעפן, ס'איז דא מענטשן מיט משפחות וואס זייער מקצוע איז צו זיין די מלך, צו זיין רעבישע אייניקלעך, צו זיין ר' מלכים בני מלכים. אין היסטאריע האט זיך אסאך געמאכט אז א מעיל א משפחת המלוכה פון איין פלאץ האט זיך משדך געווען מיט די צווייטע, בקיצור מ'האט זיך געפירט געפירט א אנדערע פאלק. און דערפאר די תורה איז זייער מדגיש אז א מלך דארף זיין מקרב אחיך, ער דארף זיין איינער פון אונז, איינער פון אונזערע ברודער. א מלך וויפיל ער איז העכער איז ער נאך אלץ א ברודער. און ער מוז זיין א ברודער, אנישט איז ממש עובר אויף דעם איסור. לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא און אויף דעם איז אלע הגבלות, רק, וויאזוי וועט מען מאכן זיכער אז ער בלייבט א ברודער, נישט גענוג ער זאל זיין א אייניקל, ער זאל זיין א משפחה, זיין א קאזין, יא ער איז נישט פשט א מלך, הגם שפעטער זעט מען, הוא ובניו בקרב ישראל, ס'ווערט א מלוכה פאר אים פאר זיינע קינדער, אבער, ווער איז דער מלך? איז א ברודער מיינער, ברודער פון יעדער איינער. וויאזוי מאכט מען זיכער אז ער פירט זיך אזוי? רק לא ירבה לו נשים, ולא ירבה לו סוסים, וכסף וזהב לא ירבה לו. ער דארף מאכן זיכער נישט זיך צו פירן צופיל, אביסל האט ער א רעכט, גמרא וועט שוין זאגן פונקטליך וואס איז די לימיט, אבער ער דארף מאכן זיכער נישט צו האבן צופיל פערד, נישט צו האבן צופיל געלט, נישט צו האבן צופיל ווייבער, נישט זיך צו פירן מיט לוקסוס, מיט הרחבה מער וויפיל ס'פעלט אויס פאר די מלוכה אבער מער, פארוואס לבלתי רום לבבו מאחיו, ער זאל נישט מיינען ער איז אנדערש פון אונז, אוודאי ער וואוינט אין א פאלאץ אלץ פיין און וואויל, אבער ס'דא א לימיט אויף די קעניג'ס שפע, אויף די קעניג'ס הרחבה, והעיקר כדי לא ירום לבבו מאחיו, סאו מ'קען זאגן ס'איז עפעס א ענין פון ענווה אבער ס'איז נישט אסאך מער ווי ענין פון ענווה ס'איז א ענין פון התחברות פון שותפות מיט אחיו, מיט די מקרב אחיך, מיין נישט אז ווייל דו ביסט א מלך ביסטו בעסער, און פון דעם איז אויך די המשך, דארפסט שרייבן א ספר תורה, הוי וק מלפני הכהנים והלוויים, כדי למען ילמד ליראה, ס'איז ביידע א חלק פון דעם, אויב ער וועט זיך האלטן אזוי ווי אלע אידן, ממילא וועט ער פאלגן די תורה, וועט ער נישט האלטן איך בין. איך וועל פרעגן דער כהן וואס צו טון, איך וועל פרעגן דער רב וואס צו טון, איך בין דאך דער מלך, נישט דער רבי. ניין. סתם ביסט אזוי ווי אלע אידן, האסט טאקע א דזשאב צו זיין דער מלך, זייער א וויכטיגע דזשאב, דער דזשאב מאכט דיך צענטראל, ס'מאכט דיך דער פיגורהעד פון אלע אידן, אבער ביסט נישט גרעסער פון א צווייטן, דארפסט אויך לערנען די חומש ווי יעדער איינער, דארפסט אפילו לערנען מער ווייל דו האסט מער נסיונות, דו האסט מער כח, ביסט מי שיכולת בידו לעשות, דארפסט אפילו לערנען מער ווי אלע אידן, דאס איז דיין דזשאב, דאס איז די זאך פון א מלך. דריטע זאך, מען זעט נישט אינגאנצן אזוי בהרחבה אין די פרשה, ווייל ס'ווערט אסאך מער בהרחבה אין תורת כהנים אנדערע פרשות, אבער די נעקסטע פרשה איז, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל. ס'דא א זאך א כהן, יעצט וואס איז א כהן? דארף געדענקען א כהן איז דא באמת צוויי זאכן, מען דארף אלעמאל וויסן וואס מען רעדט דא, אבער לויט וואס אונז צעטיילן שופט פון כהן, הגם ס'געווען אפשר כהנים וואס זענען געווען שופטים, הכהנים אשר יהיו, השופטים, אבער יעצט רעדן אונז כהן, א כהן דאס איז איינער וואס ער איז עובד השם, ס'איז א גאנץ אנדערע דזשאב, מלך איז איין דזשאב, דארף טאקע לערנען די תורה, לשמור את התורה, מאכן זיכער די עולם פאלגט די תורה, א כהן איז נישט קיין מלך, כהן. דארף זיין דזשאב איז נישט צו מאכן די עולם פאלגן די תורה, זיין דזשאב איז אויך נישט צו שופט זיין, ס'איז דא אפשר כהנים וואס זענען שופטים אבער יעצט צוטיילט מען זיי, א כהן דאס איז איינער וואס ער איז שליחא דרחמנא, ער איז שליחא דידן, ער שטייט אין בית המקדש, איז עומד לשרת לפני השם אלוקיו ווי די לשון בשם השם אזוי ווי די לשון הפסוק דא איז, ער שטייט אין בית המקדש, ער שטייט אין ירושלים, אדער ער וואוינט אין א צווייטע שטאט און ער קומט אמאל קיין ירושלים, כי יבא הלוי מאחד שעריך, אבער על כל פנים ער איז אזא סארט זאך, זיין זאך איז וואס? זיין עובד השם, כהן איז טייטש א משרת, משרת פון גאט, משרת האל, דאס איז א טייטש א כהן, און ער האט זיך זיינע זכותים, דא שטייט נישט די חיוב צו מאכן כהנים, מ'האט שוין געלערנט באריכות וועגן דעם, צו מאכן כהנים איז דער שבט לוי איז נבחר געווארן, ס'שטייט שוין אין פריערדיגע פרשיות אין דברים אויך. און א כהן, ער איז א עומד לשרת לפני השם, לברך בשמו. ער בענטשט די אידן בשם דער אייבערשטער, ער טוט די עבודה פון דינען פאר דער אייבערשטער. און וואס איז די גרויסע הגבלה וואס שטייט דא אויף די כהנים וואס דערמאנט נאכאמאל אין דעם פרשה? א כהן, נישט נאר לא ירבה לו נשים אזוי ווי א מלך, נאר א כהן, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, האט בכלל נישט קיין נחלה עם ישראל. אשי ה' ונחלתו יאכלון, דו ביסט איינער וואס ארבעט פאר דער אייבערשטער, באקומסט נישט וועגן דעם קיין אחיזה. יא, מען וועט דיך מען וועט דיך אויסהאלטן, מען געבט אים די אלע מתנות כהונה, תרומות, מעשרות, און אזוי ווייטער, משפט הכהנים מאת העם, זרוע לחיים וקיבה, ער באקומט זייער אסאך, ער וועט נישט הונגערען, נישט ארעמען, דער פסוק זאגט כסדר, לא תעזוב את הלוי, מאך זיכער ער זאל נישט, ער זאל נישט הונגערען, מען דארף מאכן זיכער אז ער, ער האט צו עסן, דאס איז חיוב אויף די כהנים, אויף די עולם, אבער א אייגענע נחלה, א אייגענע אחיזה, א אייגענע געלט, א אייגענע ריעל עסטעיט, דאס באקומט ער נישט, און דאס איז וויכטיג, פשט איז, פונקט אזוי ווי דער מלך טאר נישט ווערן קאראפט, טאר נישט האבן צופיל, א כהן טאר נישט גארנישט האבן, א כהן איז איינער, ער לעבט אויפן עולם'ס חשבון, יא, אבער ער האט נישט גארנישט פאר זיך, פשט איז אויב א מינוט וועט ער נישט, מען וועט פילן אז ער טוט נישט אין זיין דזשאב, ער איז נישט קיין עבדי עובדא דאהרן, ער איז נישט מקרב לבם של ישראל לאביהם שבשמים, ער איז נישט מקרב לבם של ישראל זה לזה, איז אויס, וועט מען אים נישט געבן קיין תרומה, אזוי ווי הגם על פי הלכה דארף מען זעט אז. מען געט נישט פאר א כהן שאינו הגון געט מען נישט קיין תרומה. און דאס איז די עיקר הגבלה פון א כהן. נאכדעם, דא א פערדע זאך, א נביא. א נביא, מיר האבן געלערנט שוין אין פרשת ראה באריכות וועגן א נביא וואס איז בשם עבודה זרה, אשר ינבא בשם אלהים אחרים, דא שטייט אויך בקיצור, אבער מער באריכות איז געשטאנען דארט, אויב א נביא קומט און ער זאגט מ'זאל דינען עבודה זרה, אוואדע אים זאל מען נישט פאלגן, אבער א נביא, דאס איז א נייע סארט זאך, א נביא איינער איז איינער וואס רעדט בשם דער אייבערשטער צו די עולם, דאס איז נישט די דזשאב פון די מלך, נישט די דזשאב פון די שופט, די שופט זאגט נאר על פי התורה, על פי התורה פון די בית דין הגדול, אדער על פי התורה וואס ס'שטייט, דאס איז א שופט, כהן טוט די עבודה וואס ס'שטייט על פי די הלכה, מלך פירט. קיינער פון זיי רעדט נישט בשם דער אייבערשטער, דאס איז א גאנץ אנדערע זאך, דאס איז דער דזשאב פון א נביא, דאס איז געווען דער דזשאב פון משה רבינו, כמוך, אזוי ווי איך האב, כמוני, אזוי ווי איך בין געווען, אזוי ווי איך האב געווען בהר סיני, האט דער אייבערשטער צוגעזאגט צו די אידן, ס'וועט אלעמאל זיין עפעס אזוי ווי אקים יקים לך, אליו תשמעון, און אים זאלסטו, נאר אים זאלסטו פאלגן ווען ער רעדט בשם, בשם השם, מה שידבר בשמי, עס איז דא א חיוב צו פאלגן דעם נביא, איינער פאלגט נישט איז ער חייב מיתה, אנכי אדרש מעמו, און וואס איז. א נביא באקומט נישט פון דעם גארנישט, וואס איז די דזשאב פון א נביא? וואס באקומט ער באצאלט? גארנישט, מען פאלגט אים, די איינציגע זאך וואס ער באקומט איז אז מען פאלגט אים, ער באקומט נישט געצאלט. און וואס איז די עיקר אזהרה אויף די נביא? אויב דיין גאנצע זאך איז, אין אנדערע ווערטער א נביא איז איינער וואס זאגט די אמת, דאס איז זיין דזשאב, ס'איז א אנדערע סארט דזשאב, נישט פון די מלך, נישט פון די שופט, נישט פון די כהן, נישט פון די נביא, ער איז איינער וואס זאגט די אמת, און ממילא זיין עיקר אזהרה, וואס וואס זאגט די תורה פאר די נביא? און ממילא אויך פאר די אידן, יא, וועלכע נביא זאל מען אננעמען? זאל מען אויפנעמען, אויב ער נעמט נישט אויף זאל מען גלייבן. ער דארף מאכן זיכער אשר יזיד לדבר בשמי אשר לא ציוויתיו לדבר, ער דארף זאגן נאר וואס דער אייבערשטער הייסט אים, נישט צולייגן זיין אייגענע פירושים, נישט זאגן קיין זאכן וואס דער אייבערשטער האט נישט געזאגט, און דאס גיט א סימן, ווי אזוי וועט מען וויסן אז א זאך וואס דער אייבערשטער האט נישט געזאגט? אשר לא יהיה הדבר ולא יבא, הוא הדבר אשר לא דברו ה' אין אנדערע ווערטער, מען קען זען, מען דארף טעסטן אין די מציאות, אויב עס דא הלכות פון ווי אזוי מען איז בוחן די נביא, איך שלא יהיה, די גדר איז א נביא איז דער וואס זאגט די אמת, אוודאי ער זאגט וואס די אייבערשטער זאגט, אוודאי וואס די אייבערשטער זאגט איז אמת, ס'וועט געשען, אויב ס'געשעט נישט, א סימן אז ס'וואס די אייבערשטער האט נישט געזאגט, דאס איז די עיקר תפקיד, עיקר אזהרה, עס זעט אויס א נסיון, ס'איז שווער צו פארשטיין, אבער עס זעט אויס א נסיון פאר א נביא, אז איינער איז א נביא, ממילא זאגט ער שוין וואס ער וויל, ניין, א נביא, זאל ער מאכן זיכער נישט צו עובר זיין על דברי עצמו, נישט זיין כובש נבואתו, נישט צו זאגן קיין דבר אשר לא דיבר השם. דאס איז די עיקר זאך פון א נביא, איז דאס האבן מיר עס געלערנט בקיצור, על פי פשט, על פי אביסל מסביר געווען, די פיר מאדעלס פון לידערשיפ וואס די תורה לייגט אראפ אין דעם פרשה. יעצט די שייכות פון די אלע פיר, ווער איז וויכטיגער, ווער איז גובר אויף די צווייטע. וויאזוי ארבעטן זיי צוזאמען? איז בכלל נישט קיין פשוט'ע זאך, מ'קען זעהן למשל אין די נביאים, יא ירמי' הנביא איז די גרויסע עקזעמפל פון די נביא וואס איז מתנגד צו די מלך, די נביא וואס ער זאגט די אמת זאגט די מלך טוט נישט די אמת, ער מוסר'ט די מלך, און נביא און ער מוסר'ט די כהנים אויכעט, ער מוסר'ט די שרים, די שרי המלך, די כהנים, די שופטים, א נביא. איז אין א געוויסע זין זעט מען אין די נביאים שטייגט שטייגט איבער די אלע אנדערע דריי ווייל ער קען זאגן אז זיי אלע פירן זיך נישט ריכטיג, פארשטייט זיך פארקערט אויכעט מען קען לייגן די נביאים אין תפיסה און אפשר אין א געוויסע זין ווער פסק'נט וואס איז נביא אמת און נביא שקר? די שופטים און אזוי ווייטער די מלך דאס איז וויאזוי עס למעשה ארבעט די באלאנס צווישן די פיר זאכן איז נישט קיין זאך וואס די פסוק רעדט אויס און ס'זעט אויס אז די פסוק זאגט זיי זייער קלאר. אז ס'איז נישט דא נאר איין זאך, דאס איז אפשר איינע פון די זאכן וואס מען קען זיך לערנען פון דא, אז ס'איז נישט נאר דא איין, נישט דא איין מלך וואס ער מאכט אלעס, נישט דא איין נביא וואס ער מאכט אלעס, ס'איז דא פארשידענע זאכן, עס קען אמאל זיין דער מלך איז אויך א נביא, דוד המלך איז געווען א נביא אויך, עס קען זיין א כהן זאל זיין אויך א מלך, קען נישט זיין, עס קען זיין אנדערע זאכן. ס'קען זיין פארשידענע צירופים, ס'קען זיין פארשידענע בעלענסעס, אבער ס'שטייט נישט אין די תורה דער בעלענס. ס'דא פיל אנדערע מאדעלס, און ס'קען זיין אז אין אנדערע תקופות אין כלל ישראל איז געווען אמאל שמואל געווען און עלי אויך די כהן און אויך די שופט, ס'קען זיין תקופת השופטים, תקופת המלכים, תקופת הנביאים, פארשידענע תקופות, און יעדע איינע האט זיך זיין מהלך ווי אזוי ס'פירט זיך, ס'דא מלך המשיח וואס אונז וואס מ'ווארט אויף, וואס האט זיך אייגענע מהלך, צו אליהו איז דער נביא נאר ער איז דער מלך, כ'ווייס ווי ס'ארבעט. דאס זענען אלע זאכן וואס מען דארף פארשטיין און מען דארף וויסן, און יעצט קומען מיר שוין אן צום ווארט. אונז לעבן דא, אונז לעבן נישט אין די וועלט פון די תורה, אונז לעבן נישט אין די אידיאלע וועלט וואס די חומש דברים לייגט אראפ, כי תבוא אל הארץ שופטים ושוטרים תתן לך. אונז לעבן נאך זייער אסאך גלגולים פון די אלע זאכן. און די מאדעלס פון לידערשיפ, די וועגן ווי אזוי אידן פירן זיך, האט זיך אויך געטוישט בהתאם צו די דורות, אמאל צום גוטנס אמאל צום שלעכטנס. לויט די אלע, לויט די אלע תקופות, לויט די אלע מצבים און אויך לויט אנדערע סארט מאדעלס פון ווער, פון ווער, ווער איז בעצם, אדער ווי אזוי ארבעט עס, ער איז א שופט, האט ער די דינים פון א שופט, צו האט ער די דינים פון א מלך, צו האט ער די דינים פון א כהן, צו האט ער די דינים פון א נביא, דאס איז יעדער איינער האט אנדערע וועגן, און ס'איז דא עד היום הזה, ס'איז דא קהילות וואס פירן זיך מער לפי די נביא, מער לפי די שופט, מער לפי די כהן, מער לפי די מלך, יעדער איינער האט זיך זיין אייגענע. זיין אייגענע וועג. אונז ווילן רעדן. וועגן א איד וואס איז נפטר געווארן די וואך. ר' חי יצחק טווערסקי. האט זיך גערופן דער ראחמיסטריווקער רבי אין בארא פארק עס איז א חיוב מ'האט שוין גערעדט ביי אן אנדערע הזדמנות ווען ס'גייט אוועק א וויכטיגע איד פון די וועלט איינער וואס איז צענטראל פאר אסאך מענטשן אין אנדערע ווערטער ער פארפילט א געוויסע פאזישן פון לידערשיפ ביי אידן, מען דארף טראכטן פון וועלכע, אויב ער פארפילט איינע פון די תפקידים אדער עפעס א שילוב פון איינע פון זיי, אדער עפעס א נייע מהלך פון איינע פון זיי פארפילט ער ביי אידן. עס איז אלעמאל גלייך דא אסאך פיקטשער מעגעזינס, אלעמאל שרייבט מען גלייך הספדים און ארטיקלעך אין די צייטונגען אין די מאגאזינען אין די רעדיא, איך ווייס ווי, אין די טעלעפאן. און מען וויל ארויסגעבן וואס וואס איז איינע פון די זאכן וואס מען טוט, ס'ווערט אזוי ווי א געוויסע פיקטשער לדורות, א געוויסע ציור, א מצבה. די הלכה איז מען מאכט נישט אין עושין נפשות לצדיקים, אבער מען פירט זיך עניוועיס צו מאכן. און ס'ווערט געפארעמט ביי מענטשן גלייך, מענטשן כאפן זיך ארויס די ווער ווער קען ארויסגעבן די ערשטע פיקטשער בוק, און די ערשטע ספר תולדות חיים של צדיקים, און ווער קען די ערשטע גיין פארציילן די אינטערעסאנטע מעשות. און ס'ווערט נקבע בלב א געוויסע ציור, א געוויסע דמות דיוקנו עומד לפניו, וואס דאס ווערט אפילו אחר לאחר מותו, איז דא מכבדו בחייו מכבדו במותו, דאס בלייבט דער מענטש וואס ער איז געווען, ווען א מענטש לעבט האט ער אביסל רעכט, אביסל, אויף זיין אייגענע דמות, ער קען האט בחירה, ער קען בוחר זיין וואס ער זאל זיין און וויאזוי ער זאל זיך רעפרעזענטירן פאר א צווייטן, אויך נישט אינגאנצן, וויפיל א מענטש איז מער פעימאס, וויפיל א מענטש איז מער א פאבליק פיגור, פשט אז אביסל פון זיין דמות באלאנגט פאר די וואס קוקן אויף אים, פאר די שומעים, פאר די צוהערער, פאר די תלמידים, פאר די עולם, אבער אביסל האט ער קאנטראל. די רגע וואס א מענטש שטארבט, פארלירט ער קאנטראל איבער זיין אייגענע דמות, ער קען זיך שוין נישט טוישן, במתים חפשי, ער קען שוין נישט ווערן עפעס אנדערש ווי ער איז געווען בחייו, און יעצט ווערט נתקבע א געוויסע דמות, א געוויסע ציור פון וואס דער מענטש איז, און פון וואס ער זאגט, וואס ער איז עומד און משמש, וואס ער איז עומד און זאגט לדורות, אדער פאר די נעקסטע דור, ווי לאנג ס' יעדער איינער האט זיך זיין גבול, ווי לאנג זיי זיין זיין מענטשליכקייט, זיין פערזענליכקייט איז ממשיך. סאו וויבאלד אונז האבן א שייכות מיט אים, און איך פערזענליך, סאו אפיציעל הייסט עס, מיין טאטע פלעגט מיך נעמען צו אים כסדר, זיי הייסן ראחמסטריווקער חסידים, אונז זענען אויפגעוואקסן יעדע יום טוב, ראש השנה, יום כיפור, אנדערע ימים טובים, געפארן צו אים, געשמועסט מיט אים פערזענליך, שואל עצה געווען, געהייסן אזוי ווי אונזער רבי, איז מיר וויכטיג צו אביסל פרובירן, ס'איז אביסל שווער, אבער ס'מיר וויכטיג צו פרובירן אין דעם אין דעם צייט אין דעם מצב ארויסצוגעבן וואס וויאזוי מען קען פארשטיין וואס מען קען וואסארא סארט פיקטשער וויל איך זאל בלייבן פאר מיר אין מיין קאפ לדורות. לדורות לדורי, פאר מיך, אין אנדערע ווערטער וואס מען קען זיך לערנען, נישט אלעס קען מען זיך לערנען, ס'דא זאכן וואס מען לערנט זיך נישט, וואס איז, יעדע איינער האט זיך זיין זאך. און אביסל, איך וויל אביסל אנאליזירן, ווייל איך פיל אז ס'פעלט, פאר לדידי ולדכוותי, פאר די, מיך און מיינע חברים וואס, אביסל געבן א השכלה צו פארשטיין. סאו איך מיין לאמיר לאמיר רעדן פון די פון די פון די פיר סארט לידערס וואס אונז האבן גערעדט אין די פרשה און זאגן פון וועלכע וואו ס'באלאנגט אפשר מיט דעם זיין א הסבר מער באופן כללי אויף די סארט לידערשיפ וואס זענען דא בדורות האחרונים, בפרט ביי די מכונה חסידים. און נאכדעם רעדן אביסל מער פערזענליך וואס מען קען זיך לערנען. סאו בפשטות איז אזוי, די זאך וואס הייסט א שופט, דאס איז בעצם א רב, יא? און זאגן השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, און מ'איז מתפלל דריי מאל א טאג אז מ'זאל האבן אמת'דיגע רבנים. יא, מ'דארף דאס געדענקען. ס'איז כאילו נישט קיין פשוט'ע זאך. קען מיינען אז איינער היינט, אז איינער גייט ארום און זאגט אז די רבנים זענען נישט גוט, זאגט מען ער איז א אפיקורס. אבער דער סידור איז מתכוון דריי מאל א טאג דארף מען וויינען און בעטן השיבה שופטינו כבראשונה. אז זאלן האבן די אזוי ווי די לשון הנביא ואשיבה שופטיך כבראשונה, זיי האבן נישט קיין שופטים, אפילו אז ס'איז דא וואוילע רבנים וואס זענען נישט קיין לוקחי שוחד און אזוי ווייטער, אבער ס'איז זיכער נישט דא קיין צדק צדק תרדוף, ס'איז זיכער נישט דא קיין פאוער סטראקטשער וואס איז געמאכט. אויף צו מעמיד זיין מלך במשפט יעמיד ארץ, אויף מעמיד זיין די הנהגת הציבור, די הנהגת הפרט במשפט ס'איז נישטא און ס'איז נישטא שוין פאר א לאנגע צייט, אפילו וואס איז כ'מיין ווען מ'האט מתקן געווען די תפילה איז דאך אויך האט געווען בתי דינים מיט ס'איז אלעמאל געווען אבער ס'איז נישט ס'נישט פון וואס מ'רעדט און מ'איז מתפלל אויף דעם. און אין א געוויסע זין סאו שופטים איז אלעמאל דא, עס איז למעשה מער אפשר ווי מקיים די מצוה פון העמדת שופטים איז אלעמאל דא א בית דין, א רב, דאס איז די ענין פון רבנים, מ'קען זאגן ס'איז די ליטווישע מאדעל, די רבנים דארפן פירן, יעצט ס'איז אביסל אויכעט דא און דא א פראבלעם ווייל ס'שטייט נישט אז די שופט דארף פירן, די שופט איז נישט די מלך, די שופט איז נישט די כהן, די שופט קען נישט אלעס טון, די שופט איז נישט די מברך בשם השם, די שופט איז א שופט. און ס'איז אפשר די וויכטיגסטע זאך, די ערשטע וואס שטייט אין די פרשה, ס'איז די מינימום, זאגן אפילו א בן נח איז מחיוב אין דעם, און אונז האבן נישט היינט אפילו די מינימום, די אידישע סאסייעטי איז צוזאמגעפאלן שוין א לאנגע צייט צוריק, אונז זענען אזוי מעורב בין העמים, און ס'זענען אלע מיני פראבלעמען וואס יעדער איינער ווייסט, די מצב השופטים איז נישט בסדר, און אויף דעם דאווענט מען השיבה שופטינו כבראשונה, צדקני בצדק ומלוך עלינו וצדקני במשפט, דאס וואס אונז דאווענען ראש השנה, די אייבערשטער זאל זיך מתגלה זיין, מלך אוהב צדקה ומשפט, המלך המשפט, דאס איז שופטים. נאך א זאך וואס ס'איז דא נביאים, איך האב מגדיר געווען נביאים זענען די וואס זאגן די אמת, יעצט איז אלעמאל דא אזעלכע נביאים, אבער קיין נביא אמת ווייס איך נישט, ווייסן אונז נישט קיינמאל צו עס איז דא, די הלכה איז בטלה נבואה, משמתו חגי זכריה מלאכי. אלעמאל איז דא אזעלכע מען קען זאגן מוכיחים מענטשן וואס גייען ארום שרייען דער אמת, שרייען אז שריך סוררים וחברי גנבים כולם, אזוי ווי ישעיה הנביא האט געזאגט, און מען זאל נאר דינען דער אייבערשטער און זוכן דער אמת, זייער גוט, בקשי צדק, בקשי ענווה. ס'איז זיכער אז דאס איז נישט די מאדעל פון לידערשיפ, אונז ווערן נישט געפירט דורך נביאים, עס איז געווען משה רבינו און משה האט צוגעזאגט נביא כמוך כמוני אקים לך. עס איז א הבטחה און מען דארף מתפלל זיין די אייבערשטער זאל מקיים זיין די די הבטחה וואס ער האט אונז געזאגט יקים לך נביא כמוני יקים לך מיינט אז אויף דעם דאווענט מען אסאך תפילות מחזיר שכינתו לציון שכינה מיינט מיינט נבואה מיינט אז ונועדתי לך שמה ודיברתי איתך מען זאל קענען האבן א קשר מיט די אמת און ס'איז דא נבואה בזמן הזה, לפי הענין, פריוואט, יעדער איינער קען האבן א אחיזה און וויסן די אמת, אבער דאס איז נישט קיין מאדעל פון לידערשיפ וואס מ'קען זען בכלל בזמן הגלות, ס'הייסט בטלה נבואה, און אפשר אפילו פארדעם קען מען נישט זען. יעצט עס זעט מיך אויס, זיכער בדורות האחרונים. אז וואס איז געבליבן, און און ס'איז זייער קלאר, ס'איז זייער קלאר פאר יעדער איינער וואס לערנט די היסטאריע פון תלמידי בעל שם למשל אז די שופטים, די רבנים, זיי טוהן א חלק טוהן זייער דזשאב, א חלק נעמען יא שוחד, א חלק נעמט נישט, אבער נישט דאס איז די עולם התיקון, נישט דאס איז עפעס א א זאך וואס מ'קען בכלל לעבן מיט דעם. ס'איז געקומען מענטשן מיט פארשידענע עצות, און ס'איז אלעמאל, איך האב געלערנט שוין דורך חומש, אלעמאל איז דא א פלאץ פאר די סארט קערעקטערס, פאר די סארט דמיות וואס דערפילן די ראלע. אבער ס'איז אין א געוויסע זין גענומען מער פראנט סטעיזש א געוויסע זין מער מער בראש מער צענטראל געווארן און דאס איז בעצם די אנדערע צוויי זאכן וואס הייסט א מלך און א כהן. יעצט א מלך איז א זייער פראבלעמאטישע זאך עס ווייסט יעדער איינער. ווער ס'לערנט ספר מלכים קען דאס זען, א מלך איז זייער א שווערע זאך, אבער ס'איז שוין מרומז אין די וואכעדיגע סדרה, ככל הגוים, ולא ירבה לו נשים, גלייך הייבט זיך שוין אן, א מלך איז א זאך וואס אויב ער איז נישט ממש א צדיק, א צדיק יסוד עולם, א צדיק אמת, איז ער, אין אנדערע ווערטער מ'קען זאגן די דיפאולט פון א מלך איז אז ער איז קאראפט, אויב ער איז א צדיק וכתב לו את משנה התורה הזאת, נעמט זיך לערנען למען ילמד ליראה, ער דארף זיך לערנען ליראה, אבער נארמאל איז ער, מ'דארף אסאך אזהרות, יא, ס'אנדערש א שופט האט א חיוב, ס'זאל נישט נעמען קיין שוחד, אבער ס'שטייט נישט אז. לא לא, רק לא יקח לו שוחד. דאס איז א אנדערע סארט זאך. און מלכים איז דא, ס'איז אלעמאל דא געוויסע מענטשן וואס מ'קען זאגן זיי שפילן די ראלע פון די מלך, אין יעדע קהילה איז געווען עפעס א פרנס, א ראש הקהל, וואס ער איז למעשה די מלך, ער פירט, וויאזוי ער ווערט, ווער האט אים געמאכט, און אזוי ווייטער, דאס איז אלעמאל דער מלך. און אין א געוויסע זין, אין רוב קהילות בזמן הזה, און אויך מ'קען אלעמאל זיך דינגען ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, אסאך חסידישע קהילות, המכונה חסידישע קהילות, ווערן געפירט דורך א מלך, דאס הייסט ס'איז דא איינער בראש, און ס'גייט מיט א שלשלת, א דינאסטיע, דער איז דער הוא ובניו בקרב ישראל, און אזוי ווי אונז האבן געזאגט א מלך איז נישט סיי ער איז דער וואס איז מחליט למעשה אלע החלטות לאו דווקא אז ער איז דער דיין און ער איז דער כהן און טוט אלעס אבער ער איז דער וואס פירט ער איז למעשה דער וואס איז מחליט אלע החלטות וואס איז נוגע בכלל אדער סאמטיימס בפרט אויך און אפילו מער וויכטיג, ער איז די די דמות, די ייצוג, ער איז די, רעפרעזענטירט די עולם, מען קוקט אויף אים, זיין כבוד איז אונזער כבוד, זיין וואס ער טוט טוט יעדער, די רבי טאנצט טאנצן אלע חסידים, און אזוי ווייטער. דאס איז דאס איז א מלך, און ס'איז א סארט זאך, אבער אזוי ווי מען זעט א מלך איז זייער א פראבלעמאטישע זאך, ס'איז אלעמאל דא גלייך די ירבה לו נשים און אזוי ווייטער. יעצט איז דא א פערדע מאדעל, און מען קוקט אין די תלמידי בעל שם און די חסידישע רעבעס, האבן זיך אביסל צוטיילט צווישן די צוויי מאדעלס, ס'איז דא שופטים וואס זענען געווען רבנים, פלעין געלערנט אדער נביאים, ס'איז א אנדערע סארט אנדערע סארט מאדעל, אבער די רגע וואס א מענטש האט אזוי ווי א קהילה איינער קביעות'דיג וואס איז אונטער אים, איז ער נישט קיין נביא, ער איז נישט קיין נישט קיין שופט אויכעט נישט, און פאלט דיך מחליט אלעס.

און מען זאגט א חלק מלכים צדיקים מלכים רשעים אזוי ווי חלק זענען געווען צדיקים זענען געווארן רשעים חלק געווען רשעים זענען געווארן צדיקים אזוי ווי מנשה אין ספר מלכים די גאנצע פרשה פון ספר מלכים די מלחמות און ירבעם און יואש די אלע אלעס וואס שטייט אין ספר מלכים איז אמער אליין. אבער ס'דא א אנדערע מאדעל, איך ווייס אפשר די רבי ר' זושא איז געווען אזוי און פארשידענע פארצייטישע חסידישע רעבעס וואס מ'קען זען אזוי. און דאס איז די מאדעל פון א כהן. א כהן אזוי ווי אונז זאגן כהן איז טייטש עובד השם. און יעצט עובד השם נישט בשם עצמו, יעדער איינער דארף זיין עובד השם פאר זיך, עס איז נישט קיין שאלה. עובד השם איז טייטש לעמוד לשרת לפני השם ולברך בשמו, לשרתו ולברך בשמו. דאס איז די לשון הפסוק אפאר מאל אין ספר דברים אויף א כהן. א כהן איז אזא סארט זאך, אזא סארט מענטש, וואס איז זיין דזשאב? געפרעגט, יעדער האט זיך זיין דזשאב אין סאסייעטי, יעדער האט זיך זיין דזשאב, א שופט ווייסט מען זיין דזשאב, א מלך האט א דזשאב, א נביא האט א דזשאב, א סתם א מענטש, א שוסטער, א שניידער, יעדער איינער האט א דזשאב, די דזשאב פון די כהן איז, צו זיצן לפני השם, צו זיצן אין בית המקדש, אדער בזמן הזה אין זיין בית מדרש, זיין התבודדות שטיבל, מיט זיין גמרא, מיט זיין תהילים'ל, מיט זיין סידור, ער איז משרת את השם, נישט בשם עצמו, דאס איז סתם, נאר בשם אלע אידן, דאס הייסט ס'איז זיך וויכטיג, וויכטיג עס זאל זיין א מענטש, ס'איז וויכטיג פאר סאסייעטי, אונז רופט עס א אדם קדוש, א צדיק, די ווארט צדיק, איינע פון די עיקר דעפינישאנס פון די ראלע פון א צדיק אין סאסייעטי איז דאס, ס'איז דא א מענטש וואס ער איז מקדש, ער איז מחבר, מען זאגט ער איז מחבר די אידן צום אייבערשטן, ס'איז נישט מעדזשיק, ער איז א מענטש וואס ער דאווענט. ער איז א דאווענער, ער לערנט, ער דאווענט, אבער ער איז משרת את השם. און אויב א מענטש, און רוב מענטשן זענען נישט משרת את השם, ס'נישט זייער פול טיים דזשאב, א יעדער איינער איז עובד השם לפי ענינו, נישט מיין, נישט די פול טיים דזשאב פון א נארמאלע איד צו זיין עובד השם, ער האט א אנדערע דזשאב, מצוות, ער רעדט נישט פון קיין מצוות, אבער ס'איז נישט זיין דזשאב צו זיין עובד השם. און ער דארף אמאל א קאנעקשאן, עס דארף א תפילה, ער דארף א ברכה, ער דארף. מ'האלט אים רעדן אביסל מער, א עצה טובה, עפעס א דמות צו קוקן אויף, וויאזוי ס'זעהט אויס, א מענטש, א איד, וואס ס'מיינט. גייט ער צו אים. און דער כהן דארף אויכעט וויסן, דער כהן'ס דזשאב איז נישט מוכיח צו זיין. דאס איז דער שופט'ס דזשאב. א שופט איז א רב, ער זאגט מוסר, ער מאכט אידן בעסער, ער מאכט מתקן תקנות און אזוי ווייטער. דער כהן'ס דזשאב איז זאגן נישט קיין מוסר. אזוי ווי שטייט אויף אהרן הכהן, דאס איז די תפקיד וואס אונז לערנען פון די ערשטע כהן, שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, ואמת בריתי היתה אתו החיים והשלום, וואס אונז לערנען פון אהרן הכהן, פון די משנה, שאוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, די דזשאב פון א כהן איז, צו ליב האבן דער אייבערשטער און צו ליב האבן די אידן, זיין דזשאב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שטייט אין לשון המדרש אויף אהרן הכהן מעולם לא אמר לאדם שסרח, סאו קען קומען צו אים א בעל עבירה, א רשע, ער איז זיין זשאב איז נישט געווען צו האקן אויף די רשעים, זיין זשאב איז נישט געווען צו מאכן מחאות, אויף דעם איז דא משה, ס'איז דא אנדערע מענטשן וואס האבן די זשאב, פנחס, זיין זשאב איז געווען צו ליב האבן די איד, אבער פארשטייט זיך אז דאס איז א וועג פון מאכן אידן בעסער, אבער ס'איז נישט קיין היכי תמצי, מ'דארף געדענקען ס'איז נישט קיין היכי תמצי, די רעב די כהן'ס זשאב איז נישט, אה, ס'איז דא איינער וואס איז מקרב, וואס מאכט אידן בעסער מיט תוכחה, און ער מאכט עס בדרכי שלום, ס'איז נישט די פשט. ס'איז א אנדערע דזשאב, ס'איז וויכטיג אז ס'זאל זיין א מענטש, אנישט ווערט מען דאך אינגאנצען פארלוירן, מ'זעט דאך אונז זענען אינגאנצען פארלוירן ווייל אונז האבן נישט די באלאנס פון אלע זאכן, אבער אונז זענען אינגאנצען פארלוירן, א מענטש וואס זיין דזשאב איז צו קאנעקטן אידן מיט גאט, צו קאנעקטן גאט מיט די אידן, און דאס איז זיין גאנצע דזשאב, וויאזוי טוט ער דאס? ער שמייכלט צו יעדעם, גיבט ברכות, און מתפלל ווען זיי האבן א פראבלעם, מתפלל צו דער אייבערשטער אויף די אידן, ער רעדט צו די אידן ווי דער איי ווי דער אייבערשטער האט זיי ליב, אדער לאו דווקא ער רעדט, ער ווייזט זיי מיט זיינע מעשים אז ס'איז דא א מענטש, דאס איז דאך אסאך שטערקער ווי רעדן, יא, א מענטש קען זאגן אסאך דרשות אז דער אייבערשטער האט איד ליב יעדער איינער, אבער למעשה איז נאכדעם דא א צדיק, וואס טוט ער? יעדער איינער ווייסט ער איז א צדיק, ס'הייסט ער איז פון גאט'ס מענטשן, איש האלהים, יא, א כהן העומד לשרת לפני השם, ער איז א גאטליכער מענטש, ער דרייט זיך מיט גאט, ער זאגט תהילים א גאנצן טאג, ער דאווענט באריכות, אדער נישט באריכות, אבער ער איז עוסק אין עבודת השם. און מען קומט צו אים, עס קומט צו אים א פשוט'ער מענטש, און ער ווייסט, ער ווייסט נישט צו דער אייבערשטער האט אים ליב, ער ווייסט דאך אז ער האט דאך זיינע מצוות און זיינע עבירות און זיינע פראבלעמען, און ער קומט צו דעם צדיק, צו דעם איד, און ער זעט דער צדיק האט מיך ליב, דער צדיק שמייכלט צו מיר, דער צדיק געבט מיר א ברכה, דער צדיק וואונטשט מיר, דער צדיק געבט מיר אן עצה טובה, וואו! איז יעצט פילט דער איד אז דער אייבערשטער האט אים ליב, נישט ווייל דער צדיק האט אים געזאגט אז דער אייבערשטער האט אים ליב, ער איז דאך פון דער אייבערשטער'ס מענטשן, ער רעפרעזענטירט דער אייבערשטער ביי מיך, און ער האט מיך ליב. ער רעפרעזענטירט די אייבערשטער אין אסאך א אנדערע וועג ווי דער שופט ווי דער רב רעפרעזענטירט דער אייבערשטער. דער רב זיין דזשאב איז צו מאכן דער אייבערשטער'ס פלאן. יא, דער אייבערשטער וויל ער איז א מלך אוהב צדקה ומשפט, דער אייבערשטער וויל מ'זאל היטן די תורה, דאס איז דער רב'ס דזשאב, זייער פיין. אבער, און און מ'קען דאס פארשטיין אויך, איז אויך וויכטיג. אבער די רעבעס דזשאב איז נישט דאס, די כהן'ס דזשאב איז נישט דאס. כהן'ס דזשאב איז צו ליב האבן דער אייבערשטער צו ליב האבן די אידן און צו ווייזן פאר די אידן מיט דעם וואס ער האט זיי ליב אז דער אייבערשטער האט זיי ליב. און דאס איז א כהן, יעצט א כהן נישט נאר ער האט א חיוב ליהרג ולענושים, מען טאר נישט. ס'איז ממש אן איסור, יא? וואלסטו געקענט מיינען ס'איז דא אפילו הלכה גדלהו משל אחיו, מען דארף וויסן די לימיט, וואלסטו געמיינט אז א כהן זאל מען אים קויפן א גרויסן אחוזה, און ס'איז טאקע דא, מ'האט אים געגעבן. מיינט נישט אז ער דארף ער דארף גיין זיין מחזר על הפתחים, דאס איז נישט אוודאי נישט. וואלסטו געמיינט אז ער איז דער כהן, ער טוט די וויכטיגסטע דזשאב אין כלל ישראל, איינע פון די וויכטיגסטע דזשאבס, איך ווייס נישט אויב ס'איז מער וויכטיג פון א צווייטן, אבער ס'איז א וויכטיגע דזשאב. וואלסטו געמיינט נו וואס זאל מען אים געבן די גרעסטע נחלה? די תירוץ איז ניין. קודם כל אזוי ווי די מפרשים זאגן ער וועט נישט האבן קיין צייט, ער דארף מען דארף אים לאזן צייט צו לערנען און דאווענען. און דער פסוק זאגט נישט דאס, דער פסוק זאגט השם הוא נחלתו. זיין נחלה איז דער אייבערשטער, איז עבודת השם. ער איז נישט. קיין מענטש וואס האט א דזשאב און מ'דארף אים צאלן, מען דארף מאכן זיכער, לא תעזוב את הלוי, דארף מען מאכן זיכער ס'זאל האבן צו עסן און ס'איז א גרויסע מצוה און ס'איז פארט נישט סתם א מצוה, כ'מיין מען זאגט איינער איז מקריב פאר ברענגט מהנה לתלמיד חכם מנכסיו איז כאילו מקריב ביכורים, כ'מיין די אריגינעלע ביכורים איז דאס, מען גייט צו די כהן און מען געבט אים צו עסן, דאס הייסט אז מען גייט צו דער אייבערשטער, אוודאי דאס איז, ער רעפרעזענטירט דער אייבערשטער, דאס איז דאס איז די זאך. אבער נישט אז מ'זאל אים מאכן אויס כהן, די רגע מ'וועט אים געבן צופיל נחת, מ'וועט אים געבן זיין אייגענע, נישט נאר ער וועט האבן נישט קיין צייט, ער וועט ווערן אויס כהן. א כהן איז איינער וואס איז מוקדש להשם, זיין זאך, זיין מהות, זיין ישות, זיין דזשאב אויף די וועלט איז צו זיצן און דאווענען, צו שטיין און דאווענען, לעמוד לשרת, צו בענטשן אידן, דאס איז זיין דזשאב. פארשטייט זיך ער דארף אויך עסן, ער דארף אויך א הויז, ער דארף אויך צייט מען וועט אים צושטעלן, אבער מען שטעלט אים צו משלנו, ס'בלייבט אונזערס, אזוי ווי זיי די ערי הלויים, יא, זיי האבן געהאט שטעט, אבער פשט איז יעדע שבט האט זיי געגעבן תרומה א שטאט, ס'הייסט, ער וואוינט נישט ביי זיך, ס'איז נישט זיין שטאט, טעקניקלי, פראקטיש איז עס זיין שטאט, אבער ס'איז נישט, ער איז א גאסט ביי אונזער שטאט. אין יעדע שטאט געבט מען א פלאץ פאר די לוי, יעדע שבט האט געגעבן פאר די לוי א פלאץ, ער זאל האבן, ס'איז א גרויסע מצוה צו געבן פאר די לוי, אבער נישט אזוי פיל אז ער זאל ווערן דער גביר, ער זאל ווערן דער מלך למשל, וואס ער איז, ער אונט שוין די שטאט, ניין ער אונט נישט גארנישט, אפילו זיין אייגענע אונט ער נישט, עס באלאנגט פאר די שטאט. עס באלאנגט פאר די אידן, און ער באלאנגט פאר די אידן, און ער באלאנגט פאר די אייבערשטער, און ער באלאנגט פאר די דמות וואס איז לשרתו ולברך בשמו. עד כאן, עד כאן די הגדרה פון א כהן, און ס'איז דא, ס'איז געווען א חלק פון די, פון די חסידישע צדיקים, לאו דווקא, ס'איז דא ליטווישע צדיקים וואס טוען די זעלבע ראלע, אבער וואס האבן געווען זייער קלאר דאס, יעצט, איך מיין אז א חלק פון די, א געוויסע חורבן, אבער א חלק פון די, חורבן מיין איך חורבן בית המקדש, יא, חורבן וואס, וואס אונז זענען נישט די עולם השלימות, זענען נישט אין ימות המשיח, אונז זענען נישט אין ימות הבית. אז דאס איז זייער א וויכטיגע ראלע, עס איז נישט דא קיין כהן, עס איז נישטא קיין חורבן בית המקדש הייסט דאך די גרעסטע חורבן, איך מיין אז עס איז נישטא, עס איז נישטא איינער וואס ווייזט פאר יעדן אז עס איז דא א באשעפער אויף די וועלט. נו. יעס די די תפקיד וואס איך רוף די תפקיד פון א כהן, כ'מיין נישט כ'מיין נישט חסידישע פענסי מיסטישע רעבישע ענינים וואס מען רופט רבי איז מעלה נשמות, דאס ווייס איך נישט, אבער איך מיין זייער פשוט און איך וויל מסביר זיין וויאזוי ס'איז א ניד, און בפרט וויאזוי די ניד איז אין בדורינו. הייסט אונז לעבן אין א וועלט און בפרט בזמן הזה אדער בדורות אחרונים באופן כללי אדער מען קען זאגן נאך די האלאקאוסט אין א שארפערע וועג אין אן אנדערע וועג וואס איז זייער שווער פאר מענטשן צו גלייבן צו וויסן. ס'איז דא א גאט אויף די וועלט, אדער מען קען זאגן פשוט'ער אז עס איז דא אזא זאך ווי אידישקייט, עס איז דא אזא זאך. עס הייסט רוב פון אונז, נארמאלע מענטשן, זענען אידן, זענען אידן. אבער אונז זענען נישט נאר אידן. אונז אידישקייט איז נישט גלאט, פלעין, פיור, ריין. אונז זענען מענטשן, אונז זענען אידן, אונז פרובירן צו זיין גוט. און ס'איז אזוי, אזוי, אזוי קומט עס. וואס איז זייער וויכטיג פאר רוב מענטשן, אפשר פאר אלע מענטשן, בהרחבה, אז ס'דא אזא זאך אין סאסייעטי, אז ס'זענען דא ערגעץ ווי אימעדזשעס, מענטשן, דמויות, זאכן, וואס ווייזן אונז אז ס'דא אזא זאך ווי אידישקייט, ס'דא אזא זאך. נישט בדיעבד, נישט בהתגברות, אז מען איז זיך מתאמץ, אז מען מוטשעט זיך, און פרובירט צו דאווענען אביסל, צו לערנען אביסל. נאר אז ס'דא אזא זאך, און ס'איז לכתחילה, ס'איז, דאס איז דער מענטש, דאס איז, דאס איז וויאזוי ער איז. און דאס, דאס, איך מיין אז דאס, דאס איז די פשוט'ע טייטש וואס אונז זאגן, דער כהן, ער, ער איז מקרב די לבבות ישראל לאביהם שבשמים, ער איז מקשר די אידן מיט דער אייבערשטער, ס'הייסט, ער איז פשוט א מענטש, וואס ביי אים איז נישט אביסל לערנט ער אביסל ארבעט ער אביסל אזוי ווי אונז זאגן לא יהיה לכהנים הלוים חלק ונחלה ער איז נישט אביסל דא אביסל דארט ער איז נישט קאנפליקטעד ער איז פשוט א כהן ער איז פשוט לעמוד לפניו לשרתו ולברך בשמו דאס איז זיין גאנצע מהות און ווען מען זעט אים ווען מען זעט אז ס'איז דא ווייסט אז ס'איז דא אזא מענטש מען דארף נישט ביי די וועי ס'מיינט נישט מען דארף נישט דווקא פאר דעם די חסידישע רביס זאגן אז דער צדיק איז משפיע פאר יעדער אפילו ווער ס'קען אים נישט, אוודאי אז איינער זעהט אים, ער דרייט זיך דארט ביי אים, זעהט ער עס מער בחוש, עס איז מער קלאר צו אים, אבער עס איז נישט דווקא אז מ'גייט דארט, נישט דווקא ווען מ'גייט דארט, נאר אז מ'ווייסט אז ס'איז דא אזא זאך, אז ס'איז דא אזא מענטש, וואס איז א מענטש, א בשר ודם אזוי ווי מקרב אחיך, אבער ער, ביי אים איז עס ריעל, ביי אים איז אידישקייט ריעל, ביי אים איז גאט ריעל, און ער טוט עס פשוט מצד וואס ער איז, ער דארף זיך נישט, ער מוטשעט זיך נישט, איז ער א חלק פון וואס מענטשן זאגן א צדיק איז איינער וואס האט נישט קיין יצר הרע, ווייס נישט אויב א צדיק האט נישט קיין יצר הרע, אבער ער דארף רעפרעזענטירן אזא סארט מענטש וואס ביי אים איז נאטירליך, ס'איז א נארמאלע זאך צו צו דינען דער אייבערשטער, ס'איז די איינציגסטע נארמאלע זאך, אלעס אנדערש איז, פארשטייט ער נישט, איז יצר הרע, אבער דאס איז די נארמאלקייט, דאס איז די גאנצקייט פון אים. און דאס איז זייער וויכטיג פאר רוב מענטשן צו האבן אזא סארט זאך, ווייל דאס ווייזט אים אז ס'איז דא אזא מעגליכקייט, ער קען זיך נישט פארשטעלן אז ס'איז דא א וועלט וואס עס וואלט געלעבט נאר א מענטש, נישט דא קיין איין צדיק, נישט דא קיין איין מענטש וואס דאס איז זיין גאנצע לעבן, כי זה כל אדם, דאס איז זיין גאנצע זאך, צו דאווענען, צו לערנען, צו פראווען שבתות, ימים טובים, די אלע מצוות, ס'וואלט געווען זייער שווער צו זיין א איד. און דאס איז די די העלפ, די העלפ וואס אזעלכע סארט פיגורס געבן פאר פאר כלל ישראל, פאר די עולם. אז ער ווייסט אז ס'איז דא אזא זאך צו זיין א איד, און יעדע איינער, נישט, כאטש אז מ'מאכט אים נאך, מען, ס'דא מענטשן וואס מאכן אים נאך און דאס העלפט זיי אויך, אבער ס'איז לאו דווקא די נאכמאכן, ס'איז די, דאס אז ס'איז דא, פון דעם באקומט מען א השראה, פון דעם שעפט מען א געוויסע חיות, א געוויסע אחיזה אין די זאך וואס הייסט אידישקייט, און כל שכן אויב ס'איז דא טיפערע מדריגות, אויף יעדע מדריגה דארף זיין אזא רבי, אבער יעצט רעדן מיר עס אפילו מער פשוט. יעצט מען דארף מסביר זיין מער פרטיות'דיג, מער ספעציפיש, צוויי זאכן, איך וויל קודם איין זאך וויאזוי דאס ווערט מער און ווייניגער וויכטיג לויט לויט די דורות, און נאכדעם אביסל מער ספעציפיש וויאזוי מיין איך וויאזוי וויאזוי ער האט געטון די זאך, וואסארא סארט וועג ער האט געטון די זאך. קודם כל אזוי ווי אונז רעדן, נישט קלאר אז אלעמאל דארף מען א כהן, דאס הייסט מ'קען זאגן וואס איז די ניד, די ניד פאר א שופט, איז יעדע יעדע סאסייעטי יעדע קהילה דארף א שופט אן דעם איז גארנישט, א מלך אויב מ'וויל ונלחם את מלחמותינו פעלט עס אויס, ס'דא אמאל קען מען אן דעם אמאל קען מען מיט דעם. א נביא א נביא איז א נביא, די נביא דארף זיין ווייל ער איז א נביא, די עולם. אבער א כהן איז באמת א פערזענליכע ניד פון מענטשן וואס האבן נישט דאס. עס איז דא א מענטש וואס, ווייסט שוין, באמת די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר אידן ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש דאס איז געווען די הויפט הבטחה וואס די אייבערשטער זאגט פאר די אידן בשעת מתן תורה אין פרשת יתרו. און וואס דאס מיינט איז אז ענק דארפן נישט קיין כהנים, אזוי ווי ס'שטייט אין די נביא ישעי' ואתם כהני ה' תקראי, איר העט זיין די כהנים פאר די גאנצע וועלט, אממ די אזוי אנדערע ענק גייען זיין נחלת ה' היא נחלתו, יא, דאס איז די זאך פון א כהן, בעצם ארגינעל די הבטחה פון אידן איז געווען אז יעדע איד העט זיין א כהן, דאס הייסט יעדע איד קען האבן זיין אייגענע קאנעקשאן, זיין אייגענע קשר, ער דארף נישט באמת גיין צו די כהן. הייסט ס'איז דא כהנים, איז אויב לויט ווי אונז לערנען אפילו ווען מ'לערנט אין אין ספר שמות אין די חומש און אין די מדרשי חזל אפילו דאס וואס ס'איז דא כהנים איז א געוויסע זין בדיעבד, ס'האט צוטוהן מיט די חטא העגל, ס'האט צוטוהן מיט די בכורים, מיט די גאנצע פרשה מ'האט גענומען פון די בכורים צו די כהנים, און עס שטייט אין פארשידענע ספרים ווי לעתיד לבוא העט יעדע איד זיין א כהן, און ס'העט בטל ווערן די חילוק פון כהנים לוים וישראלים. מען דארף טראכטן פראקטיש וואס דאס דאס מיינט, אבער ס'איז דא א זין וואס אין עולם התיקון, אין אידישקייט, אין אנדערע האבן נישט די זאך, אבער אין די תורה, אין די אריגינעל, די מושלם'דיגע וועג וואס די תורה איז, דארף מען נישט קיין כהנים. יעדע איד איז א כהן. יעדע, מ'קען זאגן, יעדע טאטע איז א כהן פאר זיינע קינדער, יעדע זון איז א כהן פאר זיין טאטע, יעדע בכור איז א כהן פאר זיין משפחה. דארף נישט עפעס א ספעציעלע קעסט פון כהנים וואס זיי זענען לשרתו ולברך בשמו, יעדע איד מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו, יעדע איד קען מתפלל זיין, יעדע איד קען בענטשן, און מען פירט זיך אזוי, מען איז מתפלל, מען בענטשט, מען זאגט נישט מען דארף א כהן זאל מתפלל זיין, זאל בענטשן, אזוי איז אריגינעל, אבער. איך מיין אז דאס האט צו טון אביסל, ווי אזוי מיר זאגן, מיט פארשידענע פגמים, מיט די מציאות, נישט יעדע איינער קען זיך אינגאנצן אוועק געבן פאר עבודת השם, עס איז דא, עס איז דא א ניד פאר אלע מלאכות, אלע ל"ט מלאכות, אבער אויך, איך קלער אז דאס האט צו טון אויך אסאך וואס מיר האבן גערעדט פריער, מיט די ברעיקדאון פון סאסייעטי, פון רעלידזשען, פון אמונה. וואס דאס איז געווארן אסאך מער וויכטיג, און ס'איז דא א ריזן וואס לערנען און די חסידישע רבי'ס האבן תופס געווען אביסל די מרכז אין א געוויסע זין בדורות אחרונים און אפשר אפילו גענומען די דזשאבס פון די מלכים און פון די שופטים וואס דאס איז שוין א חטא פון די חשמונאים אז די כהנים ווערן מלכים. אבער אפילו פארדעם, כ'מיין די אמת די ריזן פארוואס ס'איז געשען ביימי חשמונאים איז ענליך מיין איך צו די זעלבע ריזן אז ס'איז געווען א חורבן, ס'איז געווען נכנסו יוונים להיכל, און נכנסו יוונים להיכל איז די טייטש אז אונז לעבן אין א וועלט ווי רוב משפחות האבן נישט קיין כהן, רוב מענטשן, בפרט אז ס'איז געווען די האלאקאוסט און אלעס, די מסורה, די דירעקטע קאנעקשאן, די קשר פון די דורות וואס וואס דאס ברענגט איבער די אידישקייט, אדער איז צובראכן געווארן אין א גרויסע וועג, און כל שכן די קהילות זענען צובראכן געווארן שוין אסאך פארדעם אבער מיט די שארפסטע וועג דעמאלטס. און ס'איז זייער שווער פאר רוב אידן צו גלייבן, און עגעין, מ'קען זיין אזעלכע בדיעבד'יגע אידן, מ'קען, מ'דארף טראכטן וועגן דעם, ס'איז דא, ס'איז דא, חסידישע אידן זענען נישט די איינציגסטע סארט אידן וואס זענען דא, ס'איז דא אסאך סארט אידן, און אין א געוויסע אינטערעסאנטע זין, מ'דארף מדייק זיין וועגן דעם, אבער אין א אינטערעסאנטע זין, איינע פון די גרויסע חילוקים, פון די, מ'רופט עס חרדישע אידן, איך וויל ארויסברענגען א נקודה של אמת. איך בין נישט אויף די זייט אין זינען פון אלע אידן אבער איינע פון די זאכן וואס זענען דא ביי זיי וואס איז נישט דא ביי אנדערע מ'קען זיין א מאדערנע איד עס איז א פסיידער עפעס איין עצה איינע איינע פון די עיקר זאכן וואס וואס זענען ס'איז אינטערעסאנט ס'איז נישט אין אנדערע ווערטער מ'קען פרעגן מ'קען פרעגן איך וויל אפשר ס'איז א טעאריע וואס איך זאג ס'איז א חצי אמת מ'קען פרעגן אזא שאלה ס'איז דא אזעלכע אלטרא ארטאדאקס אידן, איך ווייס, חסידישע אידן, מ'קען זאגן די מעשה מיינט אז זיי האבן די גאנצע אידישע קולטור, זיי טרייען צו משמר זיין די גאנצע אידישע קולטור, חוץ פון דעם וואס זיי היטן תורה ומצוות, תורה ומצוות היטן מאדערן ארטאדאקס אויכעט, און היטן. אלע מיני מענטשן, מחצה לשליש ולרביע אבער היט עס. אבער צו צו זיין אידן נאטירליך, א געוויסע נאטירליכקייט, דאס הייסט האט א גאנצע קולטור, די גאנצע קולטור פון אידישקייט, חוץ פון די מצוות, אויך די קוגל און אויך די פערפל און אויך די צימעס, דאס גיבט צו, דאס מאכט א איד פאר א, זאל זיין קאמפטעבל מיט זיין א איד, נישט נאר אז ער איז מחיוב ממילא טוט ער עס און ער גלייבט אין די תורה. דאס דאס איז געוויסע געוויסע גרופעס אידן, לאמיר עס רופן אזוי, געוויסע גרופעס אידן. די זעלבע גרופעס מער ווייניגער האבן אויך צדיקים, צו זיי זענען טאקע צדיקים, צו זיי מאכן זיך, צו זיי מאכן נאך די פריערדיגע צדיקים, אבער ס'איז דא אויך די אמת'דיגע. און די די צוויי זאכן האבן א שייכות, ס'איז נישט נישט במקרה, און אויך נישט ווייל די מערסטע צדיקים ממילא זיי האבן די מערסטע, נישט פשט אזוי, ס'איז אביסל די אפאזיט, פשט אז די די מענטשן וואס אונז רופן צדיקים, וואס אונז רופן רעבעס, וויבאלד זיי רעפרעזענטירן אזא סארט לעבן, אזא סארט מציאות, כאילו אן אמאליגע איד איד איד זענען אונז זענען אלע אידן פון לאחר החורבן, פון פאוסט מאדערנע, פון פאוסט סעקולעריזם, פון פאוסט אלע מיני משברים וואס זענען דא אין די וועלט. נאכדעם זענען דא, איז דא מענטשן וואס זאגן בסדר דאס איז די מציאות, מען דארף נאכאלץ זיין אידן, מאדערן איד, מען דארף זיין. א מאדערנע איד, אז אויף איך האלט צו יעדעם וואויל היט א גאנצע תורה און אפשר דאס איז געמאכט געווארן, איך זאג נישט וואס איז גערעכט, איך זאג נאר וואס ס'איז. און באמת רוב מענטשן קענען נישט זיין מער ווי מאדערנע אידן און זענען איך בין א מאדערנע איד און אזוי איז די פאקט. אבער עס זענען געווען מענטשן וואס האבן גענומען אויף זיך, אדער מקבל געווען די מסורה, איך ווייס נישט, סאמהאו איז געווארן פאר זיי, זיי זענען די פרי-מאדערנע אידן. זיי זענען אידן פלעין אזוי ווי עס איז געווען, און וואו עס איז געווען, איך ווייס נישט ווען עס איז געווען, אבער ריין. און דאס וואס ס'איז דא אזעלכע מענטשן, און דאס וואס מען גיבט זיי א געוויסע, מען צענטראליזירט זיי, מען לייגט זיי אין די סענטער, מען קוקט ארויף צו זיי, מען מאכט זיי א רבי, מען ברענגט אים א קוויטל ערב ראש השנה, דאס מיינט נישט אז ער גייט א גאנצע יאר זיך פאלגן די רבי אדער נאכמאכן אדער לערנען אזוי ווי אים אדער דאווענען אזוי ווי אים, אבער ס'ווייזט אז מען אנערקענט אז ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא פלעין נאטירליך אידישקייט, ס'איז דא פלעין אריגינעל אידישקייט, נישט אף על פי אז בעצם זעט נישט אויס אז ס'דא א באשעפער, אונז האבן א מסורה אונז זאל זיך מחזק, ס'איז פלעין, ס'איז די גאנצע לעבן איז דאס. זיין גאנצע לעבן, ווען ווען ס'איז נישט אין אנדערע ווערטער א פשוטע איד, ווען ס'איז נישט דא קיין באשעפער, ווען ס'איז נישט דא קיין תורה, וואס וואלט זיך געטוישט? לאמיר זאגן שבת וואלט זיך געטוישט א זיבעלטעל פון זיין לעבן, בערך, און אפשר איז דאס אקעי. אבער פאר די רבי, וואס וואלט זיך געטוישט ווען ס'איז נישט דא קיין גאט? קיין איין יעדע נשימה, וואס הייסט ער עסט דאך פערפל ווייל ער איז א איד און מען דארף עסן פערפל און קוגל. סאו זיין גאנצע לעבן, זיין גאנצע מהות החיים, איז געבויט אויף דעם אז ס'איז דא א באשעפער אין אנדערע ווערטער ס'איז עדות אויף דעם אז ס'דא א באשעפער ווייל ער מצדו ער קען זאגן ער האט א טעות אבער ער ברענגט ער איז מנכיח מיט זיין ריאליטי מיט זיין וועג פון לעבן פֿיר און צוואַנציק שעה גאנצע מעת לעת די סארט זאך און דאס מאכט די מעגליכקייט אפילו נישט יעדע איינער איז אזוי ס'מאכט די מעגליכקייט אז מ'זאל קענען טועם זיין מ'זאל קענען טעיסטן דאס גיבט דאס וואס גיבט פאר מענטשן גיבט פאר מענטשן די מעגליכקייט אז ווען ער דאווענט ווען ער היט שבת, זאל ער עס קענען טון גאנץ, זאל ער עס קענען טון ריין, דאס איז די, מען קען דאס רופן ממש וואס עס שטייט אין די חסידישע ספרים אז דער צדיק איז מקשר, ער איז דער עמוד, עמוד שמקשר שמים וארץ, ער איז מקשר די אידן צו גאט, ער ווייזט דיך אז עס איז דא אזא זאך, און ער, די פאקט אז ער לעבט אויף די וועלט מאכט עס מעגליך צו זיין אזא זאך. דאס איז, דאס איז די זאך, און וועגן דעם, ווי מער עס איז דא ווייניגער, ווי ווייניגער עס איז דא קהילות, און דעמאלס איז, און די זעלבע זאך מצד שני, מען קען זאגן אין א געוויסע זין, היינט איז תשפ"ג, ס'איז שוין אכציג יאר כמעט נאך די האליקאוסט. די היינטיגע רעבעס זענען ווייניגער וויכטיג היינט ווי זיי זענען געווען פאר אונזערע טאטעס און זיידעס, כ'מיין אזוי, ווייל אונז האבן שוין, זענען גאנץ קאמפארטעבל, גאנץ קאנפידענט אין אונזער אידישקייט, ס'גייט שוין אן אפאר דורות מער ווייניגער אין אמעריקע אין ארץ ישראל, און די אופנים וואס אונז זענען צוגעוואוינט מיט די וועלכע שילובים ס'זענען דא, און מ'דארף נישט די רבי זאל עס מאכן, יעדע איינער ווייסט די. די פריערדיגע דור אידן זענען געווען אסאך מער תלוי אין זייער רבי נישט נאר פסיכאלאגיש אבער אויך פאר זייער אידישקייט ווייל ס'איז געווען א וועלט אסאך מער חרוב מבחינת אידישקייט ווי ס'איז היינט און די מענטשן האבן עס אויסגעהאלטן זיי האבן עס אנגעהאלטן און זיי האבן עס געמאכט אין א געוויסע זין אבער חלק האבן געמאכט און דאס קום איך צו צו די פערזענליכע פארט אבער א חלק האבן נישט געמאכט אבער נאר מיט דעם וואס זיי האבן געווען אזעלכע אידן זענען געווען אזעלכע מענטשן. וואס זענען געווען הונדערט פראצענט אדער נײַנציק פראצענט, איך ווייס נישט אויב הונדערט פראצענט איז אידיאל, אידן, נײַנציק פראצענט אידן, און נאר צען פראצענט מענטשן, נאר צען פראצענט נארמאלע מענטשן, דאס האט געגעבן די מעגליכקייט אז ס'זאל זיין אזא זאך, און קען זיין אז מען דארף עס ווייניגער ווי מען האט עס אמאל געדארפט, אבער עס האט אונז דאס געגעבן, ס'האט אונז דאס געגעבן, דאס דארפן אונז, דאס זענען אונז מכיר טובה. און די אמת, די אמת איז אז מען דארף וויסן, און פון דעם דארף מען זיך לערנען, אבער לאמיר זאגן אזוי, פון דעם דארף מען זיך לערנען, אויב די דזשאב פון די כהן, די דזשאב פון די רבי, איז נישט צו זיין א רבי, ס'איז צו משלים זיין די חסרון, די חסרון וואס די וועלט איז א פרייע וועלט, די וועלט איז א סעקולער וועלט, און ס'איז נישט קלאר אז ס'איז דא אזא זאך ווי ס'הייסט לעבן מיט גאט אין די וועלט, און די רבי דורך דעם וואס ער טוט עס טוט ער עס, איז פשט אז דאס איז א דזשאב פון יעדער איינער, און בפרט א דזשאב פון יעדע. יעדע טאטע יא שטייט א פסוק ויהי לי לאב ולכהן א אב הייסט א כהן אויף יא די גוים רופן א פריסט א פאדער ס'איז א פסוק לאב ולכהן ס'הייסט די אמת אז אז אונז קענען עס טון אויכעט יעדער איינער אויף וויפיל ער איז א טאטע אויף וויפיל ער ער קען טון אנדערע זאכן אפשר איז עס נישט הונדערט פראצענט אזוי ווי יענער אבער. אונז קענען זיין, אונז קענען זיין ואתם כהני השם תקראו, און דאס איז דאך די חזון לעתיד לבוא, אז יעדע איד זאל זיין א רבי, דאס הייסט אז עס זאל נישט דארפן, עס זאל נישט זיין געבארגט, אונז, אונז, דאס, דאס אז עס איז דא אזא מעגליכקייט, עס איז דא אויף די וועלט אזא סארט מעגליכקייט צו לעבן א חיים עליונים, צו לעבן חיים, איך רוף דאס אידישקייט אבער באמת מיינט עס חיים עליונים, חיים של חיי עולם הבא, עס איז א פאקט. און ער איז דער מענטש וואס רעפרעזענטירט די פאקט, און אויב ער איז נישט דא דארף מען עס לערנען עס צו טון, דארף מען עס לערנען צו זיין דאס און צו זיין דער וואס רעפרעזענטירט פאר צווייטע, פאר אונזערע קינדער, ס'האט אנדערע ווערטער, איך זאג אסאך מאל, וואס הייסט א חינוך? א טאטע דארף מחנך זיין זיינע קינדער פאר אמונה, די עיקר זאך, האט אמונה, וואס מיינט עס? וואס עס מיינט איז, אז נארמאל אין די וועלט א יונגל, יעדע יונגל, יעדע מענטש וואקסט אויף א געוויסע חינוך, דאס הייסט וואס עקזיסטירט, וואס עקזיסטירט, מען שטייט אויף קוקט ארום, ס'איז דא הייזער, ס'איז דא קארס, ס'איז דא טעלעפאן, ס'איז דא קאמפיוטער, ס'איז דא אלע מיני זאכן, בילדינגס, מענטשן, ס'איז דא מענטשן וואס טוהן אזוי, מענטשן וואס טוהן אזוי, נאכדעם זעט ער זיין טאטע גייט יעדן אינדערפרי אדער ווען ס'מאכט זיך אין די קארנער און ער מאכט זיך צו די אויגן, טוט זיך אן א טלית אדער אן א טלית און תפילין, און ער רעדט צו די וואנט, און ער רעדט צו די וואנט, דארט איז נישט דא קיינעם נישט, אקעי איז דא א טעלעפאן, ער רעדט אויפן טעלעפאן, ניין ער רעדט נישט אויפן טעלעפאן אויך נישט, איז וועם רעדט ער? ער דאווענט, וואס הייסט ער דאווענט? ער רעדט צו גאט, ער רעדט וועגן גאט, ער טוט עפעס א פעולה וואס די פעולה מאכט נישט סענס נאר אויב ס'איז דא א גאט. פשט יעצט דאס איז די עיקר, דאס הייסט חינוך, דאס הייסט אז א טאטע איז א כהן, ער איז מנכיח, ער מאכט עקזיסטירן, ער מאכט פרעזענט פאר זיין זון אז ס'איז דא א גאט, אז ס'איז דא אזא זאך, דאס ווייסט יעדע איד, און דאס איז באמת באמת די תפקיד וואס די רעבעס האבן געטון, וואס די סארט כהן סארט רעבעס האבן געטון, דאס איז די תפקיד וואס יעדע איד, יעדע טאטע, יעדע איינער טוט פאר זיינע קינדער, און ווי מער אונז אונז קענען זיך לערנען פון זיי, מ'דארף נישט אזויפיל כסדר צוריק גיין צו דעם, אז ס'איז שוין דא אזא זאך, אז קענען אונז עס טון אויכעט. יעצט אביסל א משהו צו זאגן מער מער פערזענליך מער ספעציפיש ארויסצוברענגען די די מעלה פון פון דעם צדיק און אויכעט וואס אונז קענען טון מיט דעם איז איז די נקודה אז אויב אויב אונז פארשטייען אויב א די דזשאב פון דעם צדיק דאחיד בשמיא וארעא איז נישט ער זאל זיך מתגבר זיין על היצר, אזוי ווי עס שטייט אין תניא א צדיק איז נישט איינער וואס איז זיך מתגבר על היצר, צדיק איז איינער וואס איז לכתחילה גוט, וויאזוי ס'געשעהט, צו ער איז געבוירן געווארן אזוי, צו ער האט זיך אויסגעארבעט אזוי, דאס איז א אנדערע נושא, אבער דאס איז די איינע פון די דזשאבס פון א צדיק, איז דאך די טייטש אז ווי ווייניגער ער מאכט דערפון, ווי ווייניגער ער טוט עס, איז ער מער צדיק. טוט ער די דזשאב אביסל בעסער אין א געוויסע זין. און איך מיין, איך מיין אז, אז, מ'זעט אז ער האט געהאט א משיכה, דער ראחמיסטריווקער רבי, צו אסאך מענטשן. אין א גרויסע זין, וועגן דעם מענטשן זאגן אז אזוי אז, ער איז נישט געווען קיין פעיקער, ער האט זיך נישט געמאכט. און מ'דארף אבער פארשטיין וואס דאס מיינט. ס'הייסט, כאילו עס איז געווען א אנדערע רבי, א גרויסע רבי, און ער האט זיך יא געמאכט. כ'ווייס נישט ווער האט זיך געמאכט, כ'ווייס נישט צו די אנדערע האט זיך געמאכט, ס'איז אביסל וויאזוי זאגן א דזשאדזשמענט אז ער האט עס געמיינט ערענסט, א צווייטער האט זיך געמאכט ווען ער פלעגט וויינען זייער ווייניג טאנצן, איז זייער איינגעהאלטן, זייער נישט געקאכט זיך בפרהסיא, נישט עקסטראווערטעד, נישט געטאנצן, נישט געשפרינגען, גארנישט, פלעין געטון וואס ער האט געהאט צו טון און אהיימגעגאנגען, און אנדערע רעבעס האבן געטון, געווען א מצב. זאגט אקעי סאו איך זעה ביי אים אז ער מאכט זיך נישט, דאס איז זייער שוואך ווייל עס הייסט נישט געטון גארנישט, איך נישט קיין הייבט זיך נישט אן די דיון צו צו ער פעיקט אדער נישט, ווען איינער טאנצט און וויינט און בריטשעט קען מען חוקר זיין אז ער מיינט עס ערנסט אדער נישט, איינער טוט נישט כאילו יישר כח, יא האסט נישט חושד צו זיין, האסט נישט וואו די חשד אז ער מאכט זיך זאל חל זיין, זייער א שוואכע זאך. אבער איך מיין אז מ'קען זיך לערנען א טיפערע זאך. און די טיפערע זאך איז אז אין א געוויסע א חלק, ס'איז נישט אלעס איז אזוי, ס'דא סתם אנדערע פערסאנאליטיס, אבער א חלק פון די אנדערע רעבעס, מער מענטשן וואס האבן גע'רעש'ט די וועלט און ס'האט זיך געקאכט און געטון, און זיי האבן געזאגט אויך, געזאגט אסאך און געמאכט אסאך. אז יענע סוג מענטשן וואס זענען געווען אסאך מער מ'קען זאגן מער קאנפליקטעד אדער מ'קען זאגן אין אונזערע פריערדיגע שפראך מער מאדערנע מענטשן אין אנדערע ווערטער די כ'וויל נישט זאגן קיין נעמען היינט אבער דער וואס האט געהאט גאר אסאך חסידים וועגן דעם אבער דער וואס האט געווען אסאך מער קלאר און געזאגט קעגן די וועלט און קעגן און אזוי ווייטער, פשט ווייל ער האט פארשטאנען זייער גוט אז אונז לעבן אין א סעקולערע וועלט, ער האט פארשטאנען זייער גוט אז אונז לעבן נישט אין די וועלט ווי ער וואלט געוואלט לעבן, און ער האט זיך לוחם געווען מיט דעם, די לוחם וואס רופט לוחם מלחמת השם, יא לוחם מלחמת השם וואס פשט אז ער איז מכיר אז ס'איז דא עפעס א מתנגד צו השם, ס'איז דא ערגעץ נישט השם, מ'דארף זיך לוחם זיין, אקעי זייער פיין, מ'דארף זיך לוחם זיין דארף מען. אבער אין אנדערע ווערטער, ער איז זייער שטארק מכיר אין די סטרא אחרא, זייער שטארק מכיר אין די מציאות אז בעצם די וועלט איז נישט אזוי, און ער פארשטייט גאנץ גוט וואס די אפיקורסים זאגן, ער פארשטייט זיי גאנץ גוט. און דאס איז דא זייער זייער א וויכטיגע דזשאב. אבער ס'דא אסאך מענטשן, און ס'דא אסאך חסידים וואס ס'האט זיי אסאך שטערקער געצויגן, דער רבי וואס ער איז שטיל, ער איז רואיג, ער שלאגט זיך נישט, ער איז נישט קיין קנאי, מיינט אז ער איז נישט קיין קנאי, ער טוט נישט אלעס מיט די תכלית הפרומקייט, יא. אבער ער שלאגט זיך נישט מיט דער וועלט. אפילו ער רעדט יא, מען דארף זיך מתרחק זיין פון די גאס, אבער ער מאכט, ס'איז עפעס נישט קיין ריח ארום, ס'איז נישט קיין, מאכט נישט קיין ריח פון דעם. פשט ער מאכט נישט קיין ריח פון דעם, פשט ער איז נאך ווייניגער מכיר אין די וועלט. ער האט נישט געהערט דערפון, אפשר איז ער פשוט געווען א צו א גרויסער תמים, ער האט נישט געהערט דערפון. איך שלא יהיה, ס'רעפרעזענטירט פאר מענטשן די מעגליכקייט צו זיין, אז מען דארף זיך נישט מאכן צו זיין א איד. מען דארף זיך נישט מאכן, מען דארף זיך נישט מתגבר זיין. ס'איז אזוי ווי ס'איז. ס'איז נאטירליך, ס'איז רואיג, ס'איז שטיל. און דאס פאלפילט די פאזישן פון זיין א רבי אסאך מער, פון זיין א צדיק פון די סארט כהן, אסאך מער ווי א צווייטער וואס שלאגט זיך. און יעצט דאס איז א זאך, אויב אויב מ'רעדט דאס איז א זאך וואס מ'קען זיך נישט לערנען. פארוואס קען מען זיך נישט לערנען? ווייל די גאנצע מהות פון דעם איז אז ס'איז אריגינעל. ס'איז וואס ס'איז. כ'ווייס נישט אויב ס'איז אלעמאל געווען אריגינעל, אויב מ'האט זיך געלערנט, אבער על כל פנים לויט ווי אונז האבן עס, ס'האט רעפלעקטירט צו אונז, איז עס געווען אריגינעל. נישט געמאכט, זיך קיינמאל נישט געמאכט, נישט געטרייט, דאס הייסט ער האט געוואוסט אז עס איז דא אפשר גרעסערע מדריגות, געזאגט אלץ אז זיי האבן נישט קיין השגה אין פריערדיגע צדיקים, אבער נישט געזאגט אז איך בין, נישט אפילו געזאגט אז ער איז ממשיך די פריערדיגע צדיקים, זיי האבן זיך געהאט זייערס און אונז, אונז ווילן פרובירן אבער אונז זוכן נישט, אונז זענען זיך נישט מתגבר אויף דעם, טריי נישט צו סאלוון די פראבלעם אז עס איז דא אמאל געווען גרעסערע צדיקים ווי אונז, אונז טוען וואס אונז האבן צו טון און זיי האבן געטון וואס זיי האבן געהאט צו טון. און איך זאג נישט, איך מיין אז מ'דארף יא סאלוון די פראבלעם, איך בין נישט מסכים מיט דעם שיטה, ווייסט אויב דו זאגסט האסט נישט קיין השגה איז דאך א קשיא, לאמיר ארבעטן אויף דעם, אקעי אבער נישט יעדע איינער איז ביכולת, נישט יעדע איינער אבער האט ער רעפרעזענטירט די זאך אז וואס ער טוט דאס איז ווייל ער טוט עס ווייל ער איז אזוי, נישט ווייל ער מאכט זיך נישט ווייל מ'דארף זיך מתגבר זיין אויף די פראבלעמען אדער עפעס אזוי. און דאס איז משונה'דיג יוספול פאר מענטשן געווען, דאס איז משונה'דיג נוצליך פאר מענטשן, און דאס איז נישט קיין זאך וואס מ'קען נאכמאכן. מ'דארף זאגן זייער קלאר, מ'קען, ס'נישט קיין, ווען ס'איז דא עפעס א וועג, ס'איז דא עפעס א סדר, א נוסח וואס מ'דארף זאגן, עפעס א ניגון וואס מ'דארף זינגען, שוין, אזוי איז געדאכט, מ'הייבט זיך אן א דינסט, דו מיינסט עס ערנסט, דו מיינסט עס נישט ערנסט, אבער קיינער איז נישט געקומען, וואס איך ווייס, פון די ראחמיסטריווקא חסידים, קיינער איז נישט געקומען ווייל זיי האבן ליב געהאט ראחמיסטריווקא נוסח, קיינער איז נישט געקומען ווייל זיי האבן ליב געהאט די צוויבל קוגל, זיי זענען געקומען ווייל זיי האבן געזען א איד וואס האט עס אויסגעזען אריגינעל. מ'קען נישט ממנה זיין א ממשיך צו אריגינעלקייט, אדער איז ער אריגינעל אדער איז ער נישט. און אריגינעל פאר אונז, און ולא עוד אלא, אז פאר מיך צו עסן צוויבל קוגל, נישט צוויבל קוגל איז גאנץ גוט, אבער איך מיין די הלוך ילך, די מצב, איז עס נישט אריגינעל, עס איז פארקערט פון אריגינעל. און ולא עוד אלא אז זייער אסאך, מ'קען זאגן אז זייער אסאך פון דעם, פון דעם, פון דעם אמת, פון דעם אוטענטישקייט, האט צוטון מיט וואס מ'טוט נישט, אסאך מער ווי וואס מ'טוט יא. יא אזוי ווי ס'איז קען זאגן מ'קען זאגן אז געווען א רבי וואס האט אסאך מער נישט געטון ווי יא געטון און דאס האט מושך געווען די מענטשן אבער דאס קען מען נישט נאכמאכן ווייל קענסט נישט טון גארנישט דאס איז נישט קיין חכמה נישט צו טון גארנישט מ'דארף נישט טון עבירות און ס'איז אויך זייער שווער איך מיין נישט יעדע איינער לערנט זיך ס'איז זייער שווער זיך צו לערנען ווייל מ'קען עס נישט זען ס'איז ס'איז פון די נסתרות לה' אלוקינו וואס א מענטש טוט נישט אז ער רעגט זיך נישט אז ער מאכט נישט קיין מחלוקת סאך שווערער צו זעהן אפילו אז ער האט דאס געטון אויך פאסיוו נישט געטון נישט נישט געמאכט מחלוקת אקטיוו אזויווי אנדערע פלעין נישט געמאכט דאס איז זייער שווער זיך צו לערנען דאס איז נישט קיין זאך וואס דאס איז א זאך וואס אין לו תמורה דאס איז אזא סארט זאך וואס אין לו תמורה און די אמת יעדע יעדע יעדע צדיק יעדע יעדע יעדע איד האט געוויסע זאכן סארי.